אה גוט מארגן, וואט א ביוטיפול דעי. וואו, שכוח יעדער איינער פארן פראמאוטן די שיעור, און וועלקאם צו אלע נייע פארטיסיפענטס וואס האבן געזשוינט, מאכטס ענק באקוועם, אונז גיימער עקטשולי אריין אין איינס פאר די לעצטע פרשה פון סדר בראשית, און די דריעם איז געווען שוין גלייך ביים אנהייב צו מאכן א סיום אויף סדר בראשית, באט מ'האט נאך גארנישט געטון אבוויעסלי צו דעם, סאו לאזטס מיך וויסן צו ס'גייט זיין א סיום אויף סדר בראשית, צו עטס האטס עני איידיעס ווי ס'זאל זיין, וואס די פראגרעם זאל זיין. כ'האלט אז ס'קען זיין א מורא'דיגע שטארקע זאך סיי צו מחזק זיין די שיעור און סיי בכלל ס'איז גוט צו מאכן חיזוק פאר לימוד התורה. ס'קען זיין א הערליכע הערליכע זאך, סאו לאזט מיך וויסן. סאו פאריגע וואך אין די סדרה האבן מיר אונז געהאלטן אז אז אז יוסף האט אריין געפלענטעט א בעכער ביי בנימין, און די ברודער יודא איז געקומען צו יוסף'ס הויז און ער האט אים געזאגט נעם אונז אלע אלס עבדים ווייל ער האט געמיינט אז די סיבה פארוואס ס'קומט אויף זיי די פורעניות איז ווייל זיי האבן פארקויפט יוסף אויף זייער עבירה פון מכירת יוסף. האט ער געזאגט אז אז די אייבישטער וויל אפמאנען פון זיינע פון זיינע בעלי דין וויל ער אפמאנען עפעס א אלטע חוב, מילא נעם אונז אלע ווייל אונז זעמער אלע שולדיג, האט יוסף געענטפערט ניין ניין ניין, דער ביי וועם מ'האט געטראפן דעם בעכער ער וועט קומען אלס עבד, און די איבעריגע גייטס אהיים פריי. האט יוסף האט האט יודא געזען אז ס'האט גארנישט מיט זייערע אלטע עבירות, ווייל בנימין איז דאך איז דאך די איינ איז דאך די ברודער וואס איז נישט געווען ביי מכירת יוסף, ער האט גארנישט געהאט צו טון מיט דעם, מילא אז ס'האט גארנישט מיט קיין אלטע עבירות איז דאך דער יוסף סתם א רשע ער וויל אים סתם אזוי צונעמען, מילא קומט ער יעצט אין ויגש אליו יודא און ער בעט אים אז נעם מיך אנשטאטס אים, פארוואס? ווייל איך בין א ערוב, מילא אויב גייט מען נישט אהיימטראגן בנימין גייט מיין טאטע האבן מורא'דיגע שטארקע צער, און ער הייבט אן קודם מיט א הקדמה, ויגש אליו יודא און דער אור החיים הקדוש לייגט אראפ זייער שיין, אז פארוואס האט ער געט וואס הייסט ער איז צוגעטרעטן? ער האט דאך גערעדט מיט יוסף ביז יעצט פארדעם אויכעט. נאר יוסף אלס מלך איז געזיצן קודם זענען זיינע עבדים געזיצן די נעקסטע סירקל זענען געזיצן זיינע יועצים נאכדעם זענען געזיצן די שופטים אזוי ווי אזוי ווי אלע מלכים זיצן מיט אלע מיט אלע זיינע מענטשן ארום און ארום און דער וואס קומט פאר א פאר א אודיענץ שטייט אינדערויסן פון אלע סירקלס און ער רעדט אדער מיט א שליח צום קעניג אדער רעדט ער הויך צום קעניג ווען יעדער בפני כל עם ועדה, אבער דער יודא האט מורא געהאט אז אויב גייט ער רעדן אין פראנט פון יעדעם וועט ער דאך נישט זוכה זיין בדין, ווייל בדין האט מען פאקטיש זעט מען דא עווידענס אז בנימין האט גע'גנב'עט א בעכער, מילא וואס וועט ער זאגן? בדין גייט ער זיכער נישט קענען געווינען, מילא ויגש אליו יודא האט ער האט גענומען די חוצפה און ער איז אריין געגאנגען אין די אין די גאנצע סירקל ער האט עוואוידעד אלע יועצים אלע שופטים און ער האט צוגעוואקט דיירעקטלי צו יוסף, און ויגש אליו יודא ויאמר און ער האט געזאגט פאר יוסף בי אדוני, ידבר נא עבדך דבר באזני אדוני איך וויל רעדן עפעס אין דיינע אויערן, נישט ממש אין דיינע אויערן ווייל ס'איז נישט קיין כבוד צוצוגיין און רעדן אזוי זאגן א סיקרעט פאר א קעניג, אבער באזני אדוני ווי רשי וועט זאגן יכנסו דברי באזניך ס'זאל אריינגיין מיינע ווערטער אין דיינע אויערן, זאלסט דערהערן וואס איך האב דיר צו זאגן. און ואל יחר אפך בעבדך און כאטשיג איך טוה אזא חוצפה אז איך עוואויד דא אלע דיינע יועצים און איך קום דירעקטלי צו דיר, ווער נישט אויפגערעגט מיט מיר, פארוואס? ווייל איך טוה עס נישט דיך צו מזלזל זיין, בעצם האב איך פאר דיר מורא'דיגע שטארקע רעספעקט, כי כמוך כפרעה דו ביסט פונקט אזוי חשוב אין מיינע אויגן ווי פרעה, מילא איך טוה נישט די אלע זאכן כדי דיך צו מזלזל זיין אין דיין כבוד נאר איך טוה עס ווייל איך בין אין זייער אסאך פעין. כ'האב דא א גרויסע דילעמא. זאגט די הייליגע רש"י דבר באוזני אדוני, יכנסו דברי באזניך, ס'זאל אריינגיין אין מיינע אויערן, נישט אז איך, אז יהודה האט גערעדט צו אים אין זיינע אויערן אריין, ווייל ס'נישט קיין כבוד, נאר עס זאל אריינגיין די ווערטער וואס איך זאג אין דיינע אויערן, זאלסט דערהערן וואס איך האב דיר צו זאגן, און ואל יחר אפך מכאן אתה למד, שדיבר אליו קשות, ער האט גערעדט צו אים שטרענג, אדער לויט וויאזוי דער אור החיים זאגט אז ער האט גענומען די חוצפה און אריינגעגאנגען אין די גאנצע סירקל, צוגעוואקט דירעקטלי צום מלך, וואס דאס קוקט אויס ווי אביסל חוצפה, בעט ער זיך, ואל יחר אפך בעבדך, פארוואס? ווייל כי כמוך כפרעה, חשוב אתה בעיני כמלך, דו ביסט אזוי, איך מיין נישט צו מזלזל זיין אין דיין כבוד, דו ביסט פונקט אזוי חשוב ווי פרעה אליינס, נאר די סיבה פארוואס איך טו עס, איז ווייל איך האב אסאך צער, זהו פשוטו, דאס איז פשוט פשט וויאזוי מען לערנט אפ די פסוק, אבער מדרשו. אז ער האט אים געמיינט צו זאגן כי כמוך כפרעה סופך ללקות עליו בצרעת אז דו גייסט אויך באקומען א שטראף אויב גייסטו אנהאלטן דעם בנימין דא און גייסט אים נישט צוריק געבן גייסטו פונקט אזוי באקומען צרעת אזוי ווי דער פרעה כמו שלקה פרעה עדי זקנותי שרה על לילה אחת שעיכבה אויף די איין נאכט וואס ער האט אויפגעהאלטן שרה פון אברהם ווען ער האט איר צוגענומען האט ער באקומען דארטן קרעץ, מילא זאג איך דיר כי כמוך כפרעה, אויב גייסטו ריפיעטן די זעלבע עקט וואס דיין פרעה וואס דער פרעה האט געטון יארן צוריק, העסטו באקומען די זעלבע שטראף, דבר אחר נאך א פשט אויף די כי כמוך כפרעה, מה פרעה גוזר ואינו מקיים, ווייל אין די רול בוק, האבן מיר דאך שוין געזען פאריגע וואך, אין די רול בוק פון מצרים איז געשטאנען אז א עבד טאר נישט זיין קיין מלך, איז זעהן מיר דאך פון דעם אז וויבאלד דו ביסט געווארן א מלך ביסט דאך געווען א עבד ביי דעם ביי דעם פוטיפר, מה פרעה גוזר ואינו מקיים, מבטיח ואינו עושה, ער זאגט צו און ער טוט נישט, אף אתה כן דו טוסט די זעלבע זאך, און ער פרעגט אים וכי זו היא שימת עין שאמרת לשום עינך עליו, איז דאס די דזשאסט, איך וויל דזשאסט זעהן, ער האט נישט געזאגט ממש די ווערטער איך וויל זעהן בנימין, אבער ער האט געזאגט פאר די ברודערס, אז ברענגטס ארויף ענקער, ע את אביכם את אחיכם הקטן תביאו אלי, ויאמנו דבריכם, איך וועל מאמת זיין ענקערע ווערטער אז ענק זענען נישט מרגלים, מילא האב מיר האט דיין גאנצע סיבה וואס דו האסט געבעטן בנימין איז נאר געווען כדי צו אונז ריין צו וואשן, איז כאילו דו האסט אים נאר געוואלט זען, מילא דו דו זאגסט אז דו ווילסט אים נאר זען, און דא קומסטו אים צו נעמען אלס עבד, דבר אחר נאך א פשט איז אויף די אויף די כי כמוך כפרעה. ווייל ער זאגט אים אזוי, אל יחר אפך בעבדך, גיס נישט אויס דיין צארן אויף דעם בנימין און אים צוצונעמען אלס עבד ווייל ער האט צוגענומען דיין בעכער, ווייל אם תקניטני, אויב דו גייסט, תקניטני, אויב דו גייסט אים יא אויסגיסן דיין צארן אויף אים, אהרוג אותך וועל איך דיך הרג'ענען ואת אדונך וועל אויך הרג'ענען דעם פרעה, בקיצור כי כמוך כפרעה, אל יחר אפך בעבדך, גיס נישט אויס דיין צארן אויף דעם בנימין ווייל אז יא, כי כמוך כפרעה, ביסטו די זעלבע איזי פאר מיך צו הרג'ענען דיך ווי צו הרג'ענען פרעה, מיענינג טו סעי אז איך גיי מלחמה האלטן מיט גאנץ מצרים. סאו יעצט דאס ביז אהער איז געווען זיין הקדמה, אז ער וואקט צו צו יוסף און ער בעט אים אז די זאכן וואס איך גיי דיך יעצט זאגן זאל דיך נישט אויפרעגן. איז וואס איז די רייד וואס יהודה האט געזאגט? זאגט ער זאגט יהודה אזוי פאר יוסף. די גאנצע זאך, די גאנצע שקלא וטריא וואס אונז האבן מיר געהאט מיט דיר ביז אהער, איז אלעס געווען מיט די אינטענשאן אז דו זאלסט עווענטשעלי קענען צונעמען בנימין. דו האסט דיך געמאכט אזוי איידל, ניין איך וויל אים פשוט זען. כ'וויל פשוט זעהן אז אז ענק זענען טאקע אמת'דיגע מענטשן, ענק זענען נישט קיין מרגלים, אבער אונז האמיר שוין גלייך גלייך ביים אנהייב האמיר אונז שוין דערשמעקט אז עפעס מיינסטו דא, ווייל אדוני שאל את עבדיו, דו האסט האסט אונז געבעטן לאמר היש, האסט אונז געפרעגט האמיר אונז א טאטע, היש לכם אח, אב, או אח, מילא פון די קשיא אנגעהויבן האמיר אונז שוין רייט עוועי האסטו שוין גערעיזט א רעד פלעג ביי אונז, אז מתחילה אן האט מען שוין געזען אז עפעס קומט דא. סאו זאגט די הייליגע רשי שאל את עבדיו, מתחילה בעלילה באת עלינו. שוין גלייך פון אנהייב ווען דו האסט אונז אנגעהויבן פרעגן קשיות, ביסטו גלייך געקומען שוין מיט א בלבול. פארוואס ווייל למה היה לך לשאול כל אלה, וואס עפעס האט דיר אויסגעפעלט צו פרעגן צו אונז האמיר א טאטע, צו אונז האמיר א ברודער, טריי מיר זיך דען צו משדך זיין, בתך היינו מבקשים או אחותנו אתה מבקש, דו זוכסט זיך אונז צו משדך זיין מיט אונזער טאכטער אדער אונז וויל מיר נעמען דיין טאכטער פאר א שניר פאר אונז, ואף על פי כן, כאטשיג. האסט גערעיזט אזא רעד פלעג, ביי אונז, לא כחדנו ממך דבר, האמיר אונז גארנישט צוריק געהאלטן פון דיר. און פאר דעם טאקע איז יהודה מאריך דא מיטן איבער דערציילן פאר יוסף די אלע רייד אין עקסטרים דיטעיל, ווייל מתחילה אן וויל ער אים זאגן, האסט דו שוין, דיין גאנצע אינטענשאן איז בעיסיקלי געווען צוצונעמען בנימין, און דו האסט דיך נאר געמאכט ווי א גוטער, און ווען האמיר עס שוין באמערקט, אונז האט מען שוין באמערקט גלייך פון אנהייב, ווען דו האסט אנגעהויבן פרעגן קשיות צו אונז האמיר א ברודער און צו אונז האבן מיר א טאטע. אבער כאטשיג דו האסט גערעיזט ביי אונז א רעד פלעג, דאך האמיר אונז גארנישט צוריקגעהאלטן פון דיר, און ונאמר אל אדוני אונז האמיר יא צוריקגעענטפערט אז יש יא יש לנו אב זקן אונז האמיר א אלטן טאטן און וילד זקונים קטן און אונז האמיר א קליין ברודער און ואחיו מת און זיין ברודער איז געשטארבן און איין איין ברודער פון אונז איז געשטארבן און ויותר הוא לבדו וואס הייסט ואחיו מת אין אונזער טאטעס אויגן איז איז דער יוסף געשטארבן ויותר הוא לבדו און דער און דער בנימין איז געבליבן א איינציגער לאמו פון די איין מאמע פון די פארלוירענע ברודער. און ואביו אהבו און זיין טאטע האט אים זייער ליב מילא וועגן די אלע סיבות האבן מיר אונז זיך געוואלט אזוי ווי פראטעקטן אז זאלסט נישט עווענטשעלי צוקומען און אים בעטן ווייל זעסט דאך ווי שטארק אונזער טאטע האט אים ליב און און ווי שווער ס'גייט אים זיין זיך אפצושיידן פון דעם קליין קינד סאו זאגט די הייליגע רשי ואחיו מת, סאו לכאורה די יהודה ווייסט דאך אז יוסף איז נישט געשטארבן, נו פארוואס עפעס זאגט ער דא אז יוסף איז געשטארבן, מפני היראה היה מוציא דבר שקר מפיו, וועגן פון גרויס פחד פון יוסף האט ער ארויסגערעדט א ליגנט פון זיין מויל, אמר ער האט געזאגט אם אומר לו אם אומר לו שהוא קיים יאמר הביאהו אצלי, אויב וועט ער זאגן אז ער לעבט נאך וועט ער זאגן ברענג אים אויכעט אהער, מילא האט ער זיך קודם געוואלט פראטעקטן אלס מורא אז יוסף זאל אים נישט הייסן ברענגען יוסף אויכעט. האט ער זיך פראטעקטעד און ער האט געזאגט אז ער איז טויט. אבער מ'קען אריין לערנען פשוט אז ער האט געוואלט דא מאכן די קעיס אז ס'איז זייער שווער פאר יעקב זיך צו אפצושיידן מיט זיין זון, מילא האט ער אים געזאגט אז ער האט א קליין קינד, און זיין אנדערע קינד קאנסידערט ער שוין ווי ער איז געשטארבן, מילא וועגן דעם וואג דיך נישט צו בעטן אז אונז זאל מען אראפברענגען בנימין, וועגן די אלע סיבות. לבדו לאמו, סאו לכאורה זיין מאמע לעבט דאך שוין נישט סאו ער איז איבערגעבליבן אליינס צו זיין מאמע, סאו זאגט רשי מאותה האם אין לו עוד אח, פון די מאמע פון וועם די אנדערע ברודער וואס איז געשטארבן האט ער שוין נישט נאך א זון אויסער דעם בנימין, מילא איז אים זייער שווער זיך אפצושיידן, און ותאמר אל עבדיך. האסט די האסט דיך אבער נישט וויסענדיג געמאכט פון אונזערע ווערטער אז ס'גייט זיין שווער פאר אונזער טאטע זיך אפצושיידן פון בנימין, האט נאר די האסט אונז געזאגט, הורידוהו אלי ברענגטס אים אראפ צו מיר, און ואשימה עיני עליו און איך וויל לייגן מיין אויגן אויף אים, כאטשיג ער האט נישט געזאגט ממש די ווערטער איך וויל לייגן מיין אויגן, ער האט נאר געזאגט ואת אחיכם הקטן תביאו אלי, און ויאמנו דבריכם אז איך זאל קענען זאגן איך זאל קענען זען אז ענק זענען אמת'דיג וואס עטס זאגט אז ענק זענען נישט קיין מרגלים, אבער ס'כאילו וואלסט געזאגט אז אז אז דו ווילסט אים נאר זען. ווייל דאס איז דאך געווען די זאך, איך וויל אים, איך ברענגטס אים אלס פרוף אז ענק זענען אמת'דיגע מענטשן. אבער זעענדיג אז מ'קען נישט מיט דיר, האבן מיר עס פרובירט אויף אן אנדער וועג, ונאמר האבן מיר אונז געזאגט אל אדוני, לא יוכל הנער לעזוב את אביו, דער קינד קען נישט איבערלאזן זיין טאטע, ווייל ועזב את אביו, אויב וועט ער יא איבערלאזן זיין טאטע, איז ומת וועט ער שטארבן, און זאגט רשי, וואס הייסט ער וועט נישט שטארבן, דזשאסט ווייל ער לאזט איבער זיין זיין טאטע, דער בנימין איז דאך שוין איין און דרייסיג עט דיס פוינט, ממילא ער איז נישט קיין, ער איז נישט קיין קליין קינד וואס דארף צוקומען צו זיין טאטע און מאמע אין ארדער צו בלייבן לעבן. נאר אם יעזוב את אביו, אויב וועט ער איבערלאזן זיין טאטע, דואגים אנו שמא ימות בדרך, האבן אונז מורא אז אפשר וועט ער שטארבן אויפן וועג, פארוואס? ווייל ער האט דאך שוין פעמילי היסטערי אז זיין משפחה שטארבט אויפן וועג, שהרי אמו בדרך מתה, זיין מאמע רחל איז אויך געשטארבן אויפן וועג, און זיין מאמע רחל איז נישט געשטארבן אויפן וועג סתם אזוי ווייל זי איז געגאנגען אויפן וועג, נאר זי איז געווען דעמאלטס א מקשה לילד, זי איז געהאלטן ביים געבוירן בנימין, סאו די, סאו זאגט, זאגט דער יהודה פאר יוסף די זעלבע זאך פאר בנימין אויכעט, אז אויב וועט ער איבערלאזן זיין טאטע, פלאס, ער וועט גיין אויפן וועג, וואס הייסט גיין אויפן וועג אליין איז נישט קיין פראבלעם, איבערלאזן זיין טאטע איז אויך נישט קיין פראבלעם, נאר אויב וועט ער גיין אויפן וועג, פלאס ער וועט האבן די אסון, ער וועט זיך דאגה'נען וואס זיין טאטע שפירט יעצט אז מ'האט אים, אז ער איז נישט צוזאמען מיט אים, וועט עפעס געשען אויפן וועג און ער וועט שטארבן, וועט געשען א אומגליק אויפן וועג און ער וועט שטארבן. אבער דו האסט זיך וויסנדיג געמאכט פון די ארגומענט? נעע, האסט דיך נישט וויסנדיג געמאכט, און ותאמר אל עבדיך האסטו צוריק געענטפערט, אם לא ירד אחיכם הקטן אתכם, ס'גייט מיך נישט אן וואס עטס זאגט, צו ער וועט יא שטארבן צו נישט שטארבן, אויב קומט ער נישט אראפ, לא תוסיפון לראות פני זאלט עטס זיך נישט דערוואגן צו זיך באווייזן דא פאר מיין פנים, ויהי כי עלינו, האבן מיר אונז נישט געהאט קיין ברירה, זענען מיר צו אלע אהיימגעגאנגען, זעמיר אנגעקומען אל עבדיך אבי און זעמיר אנגעקומען צו יעקב, ונגד לו האבן מיר אים פארציילט את דברי אדוני, די אלע רייד, די גאנצע שקלא וטריא, די משא ומתן וואס אונז האבן געהאט מיט דיר, אבער ער האט נישט מסכים געווען צו שיקן בנימין. נאר ווען די הונגער האט זיך זייער שטארק פארשטארקערט, איז ויאמר אבינו האט אונזער טאטע אונז געזאגט, שובו, קערטס ענק צוריק קיין מצרים, שברו לנו מעט אוכל, גייטס קויפטס איין אביסל עסן, אביסל עסן זאגט די הייליגע מלבי"ם, ווייל בעצם האט ער געוואוסט אז מ'קען נישט אראפגיין קויפן געהעריג וויפיל מ'דארף אויב מ'האט נישט בנימין, אבער אפשר טרייטס אראפצוגיין פאר אביסל, אפשר אביסל העט מען יא לאזן, העט מען ענק יא לאזן קויפן, אפילו ענק ברענגען נישט אראפ בנימין, ונאמר האט האבן מיר אונז צוריק געענטפערט פאר אונזער טאטע לא נוכל לרדת אונז קען מיר נישט אראפגיין, נאר אם יש אחינו הקטן אתנו וירדנו, נאר אויב אונזער ברודער איז דא מיט אונז, נאר דעמאלטס קען מען אונז אראפגיין. סאו בעצם האט מען אונז געגעבן א תקנה, ס'איז נישט אז אז אונז אז מ'האט אונז געזאגט קומטס מער קיינמאל נישט אראפ, און יעצט בעטסטו אונז גיי בעט דיך איין כאטשיג אביסל, וואס הייסט דאס זאל זיין אונזער סעקאנדערי אפשן, ניין מ'האט אונז געזאגט די איינציגסטע וועג וויאזוי דו קומסט אראפ דא איז אויב דו האסט דיין קליינע ברודער, כי לא נוכל לראות פני האיש ואחינו הקטן איננו אתנו, אונז קען מען זיך נישט דערוואגן צו באווייזן אונזער פנים פאר דעם מענטש, אויב אונז האמיר אונז אויב אונז האמיר נישט מיטגעברענגט אונזער קליינע ברודער, און נישט אז אויב ברענגן מיר אונז אים נישט אראפ וועמיר אונז באקומען א שטראף, ווייל אז אונז גיימיר אז אונז באקומען א שטראף וועמיר אונז זעמיר אונז מסכים אראפצוגיין נעמען אונזער שטראף און געגאנגען ווייטער, אבער ער האט אונז געזאגט אז דאס איז די איינציגסטע וועג, דאס איז די איינציגסטע ריקווייערמענט וואס ענק האבן, און אז נישט, אויב ענק ברענגן נישט אראפ בנימין, האט עטס נישט וואס אריינצוקומען דא אין מצרים, סאו מילא האבן אונז שוין עניוועי קיין ברירה, ס'איז אונז קען מען זיך נישט ארויסדרייען דשאסט מיט בעטן מעט אוכל ווייל דאס קען מען אונז אויך נישט באקומען אנלעס אונז ברענג מיר אראפ בנימין מיט אונז, ויאמר עבדך אבי אלינו האט האט דיין עבד יעקב אונז געזאגט, אתם ידעתם עטס ווייסט כי שנים ילדה לי אשתי, אז צוויי קינדער האבן מיך מיין עקרת הבית מיין רחל געבוירן, און ויצא האחד און איינס יוסף איז ארויסגעגאנגען מאתי פון מיר ואומר, און איך זאג צו מיר אליין אז ס'מוז זיין אז בוודאי אך טרף טרף ס'מוז זיין אז ער איז געווארן אויפגעגעסן פארוואס ווייל והא ראיה ולא ראיתיו עד הנה איך האב אים נאכנישט געזען ביז אהער במילא איז דער בנימין מיין איינציגסטער טרייסט. זיין מאמע רחל איז שוין געשטארבן, יוסף איז אויכעט געשטארבן, לויט וויאזוי ס'קוקט אויס. מילא אז בנימין וועט אויך צוגענומען ווערן ולקחתם גם את זה אויב עטס גייט צונעמען דעם בנימין אויכעט מעם פני וקרהו אסון און אויב ס'וועט געשען בדרך אפשר אפשר אויב ס'וועט געשען א אסון והורדתם את שיבתי ברעה שאולה וועט עטס אראפנידערן מיין אלטקייט מיין מיין זקנה מיט שלעכטס אין קבר אריין, סאו לויט רש"י איז עס וקרהו אסון אלץ בדרך אפשר, פארוואס שהשטן מקטרג בשעת הסכנה, מילא אויב עס וועט געשען אזא מין מציאות אז די שטן וועט מקטרג זיין בשעת הסכנה בשעת וועג און בנימין וועט שטארבן דעמאלטס והורדתם את שיבתי, אבער די רמב"ן לייגט אראפ אז ניין, ס'איז קרוב לוודאי אז וקרהו אסון אז ס'וועט געשען א אומגליק פאר בנימין. פארוואס? ווייל כ'האב שוין כמעט חזקה. יוסף האב איך געשיקט צו ענק קיין שכם, און ער איז מער נישט דא. שמעון האב איך מיטגעשיקט קיין מצרים, ער איז מער נישט דא. יעצט אז איך גיי מיטשיקן בנימין, איז דאך איז דאך שוין חזקה אז מיינע חברה שטארבן ווען איך שיק זיי אוועק. מילא וקרהו אסון ס'וועט זיכער געשען א אסון, מילא ס'וועט וועט עטס זיכער אראפטראגן מיין מיין מיין שיבתי ברעה שאולה. זאגט די הייליגע רש"י והורדתם את שיבתי, עכשיו כשהוא אצלי, יעצט ווען בנימין איז ביי מיר, אני מתנחם בו על אמו ועל אחיו, קען איך מיך מיט אים מנחם זיין סיי אויף רחל און סיי אויף יוסף, אבער ואם ימות זה, אויב דער בנימין וועט שטארבן, דומה עלי ששלשתן מתו ביום אחד וועט מיר זיין פארגלעכנט כאילו אלע דריי זענען געשטארבן אין איין טאג ווייל איך וועל פארלירן מיין לעצטע טרייסט. האמיר אונז דעמאלטס געטרייט צוריק צו ענטפערן צו אונזער טאטע אז ענדערש ער זאל שיקן בנימין וואס ס'איז נאר א ספק אז ער וועט שטארבן, ווי איידער אונז זאלמיר אלע שטארבן בתורת ודאי, און האסט דיך נאך אלץ נישט געלאזט, האט ראובן געטרייט מיט זיינע זאכן אז אז צוויי פון זיינע קינדער זאלן שטארבן אויב איינס פון אויב בנימין שטארבט האסט דאס אויך נישט מקבל געווען, און ביז איך יהודה האב איך אונטערגענומען א ערבות, איך האב מיך אונטערגענומען אז איך גיי איבערנעמען די ריספאנסיביליטי, און איך גיי מיך איך נעם מיך אונטער אים צו שטעלן דא לעבעדיגערהייט פאר דיר, און אויב נישט. וועל איך זיין פארזינדיגט פאר אים כל ימי, און ועתה כבואי אל עבדך אבי, פאר דעם פירט יהודה אויס, פאר דעם זאג איך דיר יוסף די אלע זאכן, ווייל ועתה כבואי אל עבדך אבי, אויב גיי איך קומען יעצט צו מיין טאטע און והנער איננו אתנו, און די, וועט דאך זיין א גרויסע פראבלעם, פארוואס ווייל ונפשו קשורה בנפשו, זייער גע, זיי זענען מורא'דיג קאנעקטעד איינער מיטן צווייטן, און והיה און ס'וועט זיין כראותו ווען מיין טאטע וועט זען כי אין הנער, אז די די קינד איז נישט דא, און ומת, די יעקב וועט שטארבן פון גרויס צער, און והורידו עבדיך, און איך וועל זיין ריספאנסיבל, און איך וועל, אויף מיר וועט פאלן די די די עוון, אז איך האב געטון בידיים דאס אז איך האב אראפגענידערט מיין טאטעס שיבה, את שיבת עבדך אבינו ביגון שאולה, ווייל איך בין דאך דער ערב, איך האב מיך אונטערגענומען. במילא וועט די שולד פאלן אינגאנצן אויף מיר, זאגט דער הייליגער רשי, והיה כראותו כי אין הנער ומת, נישט אז דער קינד וועט שטארבן, נאר ומת מיינט אביו מצרתו, אז יעקב וועט שטארבן פון גרויס צער אויב קום איך צוריק עמפטי הענדעד צו מיין טאטע, פארוואס? ווייל כי עבדך ערב את הנער, איך האב מיך אונטערגענומען ערבות, מילא איי העסט פרעגן פארוואס עפעס איך רעד. אנשטאטס אלע פון עני פון מיינע אנדערע ברידערס, ווייל איך בין דער ערב, איך האב מיך אונטערגענומען די ערבות צוריק צו ברענגען דעם קינד לעבעדיגערהייט, את הנער מעם אבי לאמר אם לא אביאנו אליך וחטאתי לאבי כל הימים, און איך האב געזאגט, איך האב צוגעזאגט פאר מיין טאטע אויב ברענג איך אים נישט צוריק לעבעדיגערהייט, וועל איך זיין א פארזינדיגטער פאר מיין טאטע, סיי אויף די וועלט און סיי אויף יענע וועלט. במילא וויבאלד די שולד גייט פאלן אינגאנצן אויף מיר, מילא קען איך דאס נישט צולאזן אז דו זאלסט אים האלטן דא פאר א עבד, דו מוזט אים אהיימשיקן. זאגט די הייליגע רשי כי עבדך ערב את הנער, ואם תאמר ארצים וועלן זאגן למה אני נכנס לתגר יותר משאר אחי, וואס עפעס קום איך און איך פייט מיך דא מיט יוסף אנשטאטס איינער פון מיינע אנדערע ברידערס, פארוואס ווייל הם כולם מבחוץ זיי זענען כאילו אלע אאוטסיידערס אין די סיטואשען, פארוואס ווייל ואני נתקשרתי בקשר חזק להיות מנודה בב' עולמות, איך האב מיך אונטערגענומען אז אויב גיי איך נישט צוריק ברענגען לעבעדיגערהייט בנימין, גיי איך זיין מנודה סיי אויף די וועלט און סיי אויף יענע וועלט, מילא וועגן דעם בין איך די וואן וואס קומט זיך דא פייטן און איך בין די וואן וואס גייט דא אויספירן אז דו מוזט אים אהיימשיקן יעצט, איי העסטו פרעגן וועם דען עס צו נעמען אנשטאטס אנשטאטס בנימין, פאקטיש האט דאך דא געשען א א א א גניבה, פאקטיש האט דאך איינער געגנבעט, איז יעצט ועתה ישב נא עבדך, לאמיך זיין אנשטאטס בנימין, תחת הנער עבד לאדוני, לאמיך זיין דער עבד. דו דארפסט דאך א עבד, דו דארפסט איינער וואס זאל נעמען די פאל פאר דעם גניבה שטיק, לאמיך זיין דער וואס וועט נעמען אויף זיך די עבדות, און והנער יעל עם אחיו און שיק ארויף דעם קליין קינד צוזאמען מיט זיינע ברידערס צו זייער טאטע. איי, העסטו מיר פרעגן, עס וועט שאדן האבן ווייל יענער איז א בעסערע עבד? נא, זאגט דער הייליגער רשי, לכל דבר אני מעולה ממנו, איך בין אסאך בעסער אין יעדע אספעקט בין איך אסאך בעסער א עבד ווי בנימין, סיי לגבורה, סיי למלחמה און סיי לשמש, דאס הייסט איך בין אין יעדע אספעקט בין איך אסאך א בעסערע עבד ווי בנימין, מילא העסטו גארנישט שאדן האבן פון דעם, איך האב אלעס צו צו פארלירן, דו האסט דאך גארנישט צו פארלירן, דו באקומסט דא אסאך א בעסערע עבד, פארוואס פארוואס מוז איך פארוואס נעם איך מיך אונטער צו זיין א עבד אנשטאטס דעם, ווייל כי איך אעלה אל אבי וויאזוי קען איך ארויפגיין צו מיין טאטע יעקב, והנער איננו אתי, דער קינד איז נישט מיט מיר, פן אראה ברע אשר ימצא את אבי, מילא וועל איך זען דאס שלעכטס וואס געשעט צו מיין טאטע, וואס הייסט אז ער האט מורא געהאט אז נאך פאר יעקב וועט הערן אפילו די דיטעילס אז בעצם איז בנימין נאך לעבעדיג, און בעצם איז ער נאר א עבד, מ'קען אים נאך גייען אויסלייזן איין טאג, ער וועט זען אז אונז זענען געקומען עמפטי הענדעד וועט ער גלייך שטארבן, מילא וויאזוי קען איך צוזען די צער פון מיין טאטן, און וויאזוי קען איך זען ווי ער שטארבט אונטער מיינע הענט. אויב קום איך עמפטי הענדעד אן דעם בנימין, מילא בעט איך דיר געב אים צוריק און נעם מיך אנשטאט אים. און מארגן וועט מען זען ווי דער יוסף ענטפערט גארנישט צוריק נאר ער קען זיך מער נישט איינהאלטן, ער קען זיך מער נישט איינהאלטן פון פון גרויס רחמים אויף זיינע ברודערס און ער גייט זיך עקספאוזן פאר זיי און ער גייט זיך באווייזן פאר זיי אני יוסף. האב א סוקסעספול דעי.